סאו יעצט די טייל וואס זאגט יכול מראש חודש גייט אונז זאגן ווען פאנגט זיך אן די חיוב, און מיר ווייסן אז די חיוב איז נאר ביינאכט, די חיוב סיי פון די מצה און סיי פון די וויין, די ד' כוסות וואס חכמים האבן מתקן געווען איז על דרך די מצה, און דערפאר קען מען נישט אויף דעם נאכט מאכן קידוש פריער, קדש איז איינע פון די פיר כוסות, דאס איז די מקור פון די לימוד פון מצה דארף זיין ביינאכט יכול מראש חודש, איך וואלט געטראכט זיי זענען ארויס אין חודש ניסן איז די גאנצע חודש, תלמוד לומר ביום ההוא ס'דארף זיין אין יענע טאג הייסט עס די טאג פון פסח, אי ביום ההוא אויב ס'דארף זיין אין יענע טאג יכול איך וואלט געקענט מיינען מבעוד יום פון פארטאג. פארוואס דארף עס זיין, פארוואס דארף עס זיין ביינאכט? פון אנפאנג פון אינדערפרי י"ד, אזוי ווי זריזים מקדימים ביי א ברית מילה, מען מאכט עס אינדערפרי. תלמוד לומר בעבור זה, צוליב דעם. וואס איז מיינט צוליב דעם, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, מען דארף עס טון נאר ווען עס איז פארהאן די חיוב צו עסן די מצה און די מרור און זיי זענען פאר דיר. יעצט. ס'איז דא חכמים וואס לערנען אז די וועג צו זאגען די די סטארי פון די סדר, דאס שטייט אין גמרא ס'דארף זיין מתחילים בגנות ומסיימים בשבח, מ'דארף אנפאנגען פון די גנות, און באווייזן וואו מיר זענען אנגעקומען, דאס איז די ריכטיגע וועג צו דערציילן די סטארי, איף יו דזשאסט סעי אקעי די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען און יו דזשאסט סעי די ניסים, וועלן מיר נישט, מיר וועלן נישט אפרישיעטן, מיר וועלן נישט ריכטיג שעצן דאס וואס די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, דערפאר דארף מען אנפאנגען פון די שלילה, פאנגט ער אן אזוי, מתחילה ביים אנפאנג עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אונזער עלטערען זענען געווען. דינערס פון עבודה זרה, פון געטשקעס. ועכשיו אבער יעצט קרבנו המקום לעבודתו, דער אייבערשטער האט אונז צוריק געברענגט און דערנענטערט צו זיין עבודה, שנאמר ווי עס שטייט ויאמר יהושע אל כל העם, געזאגט, יהושע האט געזאגט צו די גאנצע פאלק, כה אמר ה' אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט אלוקי ישראל דער גאט פון די אידן, בעבר הנהר ישבו אבותיכם ביים אנפאנג זענען אייער עלטערן געזעצן איבער פון די צווייטע זייט, מעולם איבער זייט טייך, מעולם תרח אבי אברהם, אנטקעגן די גאנצע וועלט, תרח איז געווען די פאטער פון אברהם פון איין זייט, ואבי נחור ויעבדו אלקים אחרים, זיי האבן געדינט פרעמדע אפגעטער, און ואקח את אביכם. יעצט דער אייבערשטער אייך דערנענטערט, ואקח איך האב גענומען אייער פאטער את אברהם, אברהם אבינו, מעבר הנהר, ואולך אותו בכל ארץ כנען, איך האב אים געמאכט גיין און קונה זיין די גאנץ לאנד פון כנען, וארבה את זרעו, און איך וועל מערן זיינע קינדער, ואתן לו את יצחק, איך האב אים געגעבן א זון יצחק, ואתן ליצחק את יעקב, איך וועל געבן צו יצחק וועל איך געבן יעקב'ן. ואת עשו, אויכעט עשו, ואתן לעשו את הר שעיר, לרשת אותו ער וועט קענען ירש'ן דעם הר שעיר, ויעקב ובניו ירדו מצרים, יעקב און זיינע זין וועלן אראפ גיין אין מצרים, און דערנאך וועלן מיר אנפאנגען די מעשה אליין, פון ברוך שומר הבטחתו לישראל און ווי זיי זענען אריין אין לאנד מצרים.